א גוטן ערב שבת קודש, פרשת עקב, שבת מברכים אלול. א גוטן מוצאי שבת נחמו, איך ווארט נאך צו הערן פון די פאליס, דערווייל ביז יעצט זאגן זיי אז ס'איז געווען אסאך בעסער ווי אלע יארן, ס'ווערט בעסער ווייל די פאליס וואטשן מער אויכעט ווייל מ'ווייסט אז אמאל האט מען געכאפט א מיידל מ'איז געגאנגען מיט איר א שפאציר, מ'איז געגאנגען אין די באולינג אלי ביי די קאמישע לעיק, איז נישט געווען עק וועלט, כ'מיין. ס'איז דא איסורי כריתות מיט אלעם, באט כ'מיין מ'האט געקענט ווייטער אנהאלטן א נארמאל לעבן, אבער די לעצטע פאר יאר איז דאך עס געווען ממש אאוט אוו הענד, ס'איז געווען בעילות אסירות, ס'איז געווען אמאל א פעלד, האבן זיי מיר געזאגט דארטן ביי קאמישע לעיק האבן זיי געטראפן, ביי די באולינג אלי האבן זיי געטראפן אפשר צוואנציג מיידלעך אויסגעטוהן און בחורים, געהאקט איינער אויפן צווייט נישט געקוקט ווער ס'איז וואס, און די פאליס האבן עס אפגעשטעלט, כ'האב אמאל געארבעט זייער נאנט מיט די מאנטיסעלא פאליס, זיי האבן אלעס אפגעשטעלט, עכ"פ איז. למעשה ס'איז נאכנישט אריינגעקומען א ריפארט, כ'וועל עס ערשט באקומען שפעטער, אבער ס'זעהט זיך אויס אז שבת נחמו איז אדורך העלף וועי נארמאל, פארוואס? ווייל היינט געבן זיי אבאכט זייער שטארק, ווייל היינט חס ושלום אז די מיידל פארדראגט זיך און דאס יונגל פארדראגט זיך איז דא א פאר זאכן, אויב ס'איז צו הויעך די דראגס שטייען זיי נישט אויף גייען זיי גראד אריין אין גן עדן צו אין גיהנום, און אויב ס'איז נישט אזוי שטארק מוטשעט מען זיך מיט זיי ביז מ'ברענגט זיי צוריק, איז. למעשה וויבאלד ס'איז דא דראגס אינוואלווד איז טאקע זייער נישט גוט אבער אידך גיסא גיבט מען מער אובאכט ווייל די מינדעסטע זאך יור פינישד פאר לייף יור לייף איז פינישד איז ברוך השם פון יעדע זאך איז דא גוטס און ס'איז דא נישט גוטס אבער דערווייל זאגן די פאליס נישט געווען קיין ערנסטע זאכן וואזנט עני סיריעס ארעסטס איז איך האב א גרויסע הנאה דאס צו הערן ווייל כ'האב אלץ געטענה'ט דער עולם טענה'ט וואזוי האסטו עפעס אויף, קענסט רעדן אויפן האטליין ס'הערן אויס. דעם האטליין הערן אויס טאטעס און מאמעס וואס האבן שוין מיטגעמאכט און געברענגט קינדער אויף די וועלט, און זיי ווילן שוין ווי מען זאגט זען אביסל נחת פון די קינדער, און זיי ווילן זיי זאלן געהעריג חתונה האבן און פירן א מענטשליך לעבן, ענד דעי דאנט וואנט דעם טו הארס אראונד די האול טיים, אבער די הארסינג אראונד נעמט דאך אויכעט א שיעור, און נאכדעם ווערט מען וויל מען ווערן א טרענסדזשענדער מען וויל טוישן, ניין ניין ניין זיי זעען אז ס'טויג נישט, ממילא זיי זעען אז ס'טויג נישט. איז העלפן זיי אויך צו, צו זאגן אן פאר די קינדער, איך וויל נישט זאלסט ווערן פארכאפט, איי דאנט וואנט יו טו געט היי, די ערשטע ציגרעטל איז די גרינגסטע מען זאל עס נישט נעמען, און מענטשן רעדן צו די קינדער מער אפן, און דאס האט עס אויפגעטון, ווייל איך האב געוואוסט אז דער סוף גייט זיין אז עט די ענד אוו די דעי פיפל סטארט וועיקינג אפ, אררייט דער בחור'ל איז נאך א צוהיצטער חברה'מאן ער ווייסט נישט וואטס אין אין לייף, דאס מיידל איז נאך א צוהיצט מיידל זי ווייסט נישט וואטס אין אין לייף. אבער די עלטערן זענען שוין דורך די אלע זאכן, דעי'ר וועי וועי פעסט ביאנד אלל דיס גארביטש, איז במילא איז ברוך השם ס'טוט זיך, ברוך השם עס איז געווען א גאנצע גוטע שבת נחמו עז פאר עז איטס נאו, כ'האף כ'וועל נישט באקומען א פאר שלעכטע טעלעפאנען יעצט. יעצט האט זיך אנגעהויבן חמשה עשר באב, די גמרא זאגט מ'האט אנגעהויבן צו לערנען מער פלייסיג, ווייל מ'פלעגט דארפן גיין צאמנעמען האלץ פאר די מערכה אויף א גאנץ יאר, אזוי ווי דא איז דא אלע הייזער אין אפסטעיט לייגן אוועק האלץ, זיי האבן געמוזט מאכן זיכער אז ס'איז נישט אן ווערים דערויף מיט אלעם, ווייל דאס איז דאך בעיסיקלי דער מזבח איז דאך געווען דער שולחן פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט דארט באקומען כביכול צו עסן, מען האט עס געמוזט האלטן סענעטערי, על כל פנים איז הייבט זיך יעצט אן אז מען מוז צולייגן לימוד התורה ווייל דער טאג ווערט שוין קלענער, די נאכט ווערט גרעסער, און די גמרא זאגט ווער ס'איז נישט מוסיף צו לערנען גייט דאך חלילה אוועק פון די וועלט. לאמיר אנפאנגען צו רעדן אביסל וועגן לערנען פלייסיג, לערנען בחברותא, ס'איז דא אזויפיל וואס צו לערנען, און איך וויל בעטן דעם עולם, נעמט זיך נישט לערנען יבמות מיט נדה און מיט דף יומי, דאס איז נישט פאר ענק, דאס איז געמאכט פאר מענטשן וואס זענען בני תורה, פאר ענק איז געמאכט זאלסט לערנען מסכת ברכות, מסכת. שבת מיט הלכות אויף דעם, אזוי וועסט נישט עובר זיין אויף גארנישט. יעצט ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך פונעם ווילנער גאון, ווען איינער וויל וויסן צו זיין וועג איז אויסגעהאלטן על פי תורה, אדער קען זיין דער יצר הרע רעדט אים צו צו טון שלעכטע זאכן, דארף ער זען ער זאל ווארטן, לאזן איבערשלאפן די נאכט, אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט בוקר ויודע, די פרי העט מען וויסן, טאמער זעט ער דעם נעקסטן טאג אז ער האט דעם זעלבן ברען צו טון די זאך, איי בית הכנסת'ס וועגן צו כדומה איז א סימן אז ס'איז פון די אידן מצד הקדושה, און טאמער נישט איז דאס סטרא אחרא פארדרייט אים א קאפ. און דער גר"א ברענגט עס אינעם פסוק אין רות שטייט. ותרא כי מתאמצת היא ללכת. ותחדל לדבר אליה. ווען נעמי האט געזעהן אז רות איז מתאמצת איז א סימן אז דאס איז פון די קדושה און נישט פון די סטרא אחרא. יעצט ר' חיים וואלאזשנער אין זיין ספר רוח חיים אויף פרקי אבות, פרק ה משנה ה, זאגט די זאך, און ער זאגט עס איבער אין ספר נפש החיים פרק ד', א עצה א מענטש זאל וויסן צו די מצוה איז עצת היצר צו נישט. זאגט ער אזוי, די חזל זאגן אין מסכת ברכות דף ס"א עמוד א', אז דער יצר הרע דומה לזבוב, ער איז אזוי ווי א פליג, ויושב בין שני מפתחי הלב, ער זיצט ביי ביידע טירן פונעם הארץ, זאגט ער אזוי, כי היצר הרע אינו שומר מקומו בחלל השמאלי, דער יצר הרע זיצט נישט דווקא אויף די לינקע זייט, כידוע שמשכן יצר. טוב בחלל הימני של הלב ומשכן יצר הרע בחלל השמאלי, כמו שכתוב, אזוי ווי ס'שטייט לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, ס'איז א פסוק אין קהלת קפיטל י, איז במילא איז אויף די רעכטע זייט איז דער יצר טוב און אויף די לינקע זייט איז דער יצר הרע, זאגט ער אבער אסאך מאל ופעמים הוא מצדד לצד ימין דהיינו שמראה העוון למצוה. דער יצר הרע קומט נישט אלס פארקויפן א גראבע עבירה, ער קומט אמאל פארקויפן גאר א מצוה אויכעט, דאס הייסט אז ער זיצט בין שני מפתחי הלב, כי בראות היצר הרע כי אינו יכול לו להסית האדם בענין נגלה, הוא מפתה בדרך מצוה, להסית האדם באופן נגלה, הוא מפתה בדרך מצוה. בא בנגלה, ומפתה בדרך מצוה, ס'איז גאר א מצוה, ולהנהיגו בתוספת קדושה, והאדם אינו מרגיש, דער מענטש פילט נישט שתוכו טמון ענין רע ומר חס ושלום, און דאס איז וואס יעדער דארף זיך אונטערנעמען, מען גייט האבן יעצט, דער אייבערשטער האט מוחל געווען די עבירות, ס'איז תשעה באב שפך ידו על. עצים ואבנים, און ער וויל אז אידן זאלן צוריק אנהייבן ווייטער צו טון, ווייל פון קלאגן וועט מען נישט אנקומען אין ערגעץ. דער גערער רבי האט געטראפן דעם בעלזער רב דאס ערשטע מאל אין ארץ ישראל, בקיצור האבן זיי גערעדט פון דעם גרויסן חורבן, און ס'איז געווען גערע אינגעלייט וואס מ'האט זיי אריינגעפירט אין אויוון, זיי געגאנגען בשמחה מיט אלעם, און דער גערער רבי האט א קרעכץ געטאן, האט אים בעלזער רב געזאגט אזוי מקובלני מבית אבא, האב אזוי מקובל פון מיין טאטנ'ס שטוב, אז קרעכצן קרעכצט מען נאר אויף א זאך וואס מ'קען נישט פאררעכטן.

אויב יעצט איז יום כיפור ביי נעילה, וויאזוי וואלט איך מיך נוהג געווען אין אזא זאך? כיפור ביי נעילה, מ'איז שוין גוט הונגעריג און מ'איז שוין אביסל אויף א העכערע מצב, מ'האט זיך אפגעפירט אלול ווי ס'דארף צו זיין און תשרי, אויב דו האלטסט אז דו דארפסט עס נאך טון, זאלסטו מאכן זיכער אז דו טוסט עס ווייל ס'איז א כבוד פאר'ן אייבערשטן. און דאס איז בעיסיקלי וואס איז געשען די גאנצע צייט. איך האב פינף יאר, כ'האב יעדן בריוו. פינף יאר האב איך געשריבן בריוון פאר די רבנים רבותי ס'דא זנות איבעראל, די מלמדים פאטשן די קינדער רבותי רבותי רבותי, איך האב עס נישט געוואלט פירן, טאקע אזוי איך בין נישט קיין רב איך בין נישט קיין רבי איך האב נישט דעם ווארט ביים עולם הקיצור איך האב אמאל געמיינט איך האב נישט דעם ווארט זעה איך האב היינט א גרעסער ווארט ווי אלע רבנים ברוך השם איז האב איך נישט געוואלט זיך אונטערנעמען אזא מישן האב איך געשריבן נאך א בריוו נאך א בריוו ס'האט געדויערט פינף יאר און די פינף יאר אויף דעם קען מיר דער אייבערשטער נישט מוחל זיין.

דארף מען זיך ארויסלערנען אז מען זאל זיין בין אדם לחבירו וואס דאס איז געווען דער עיקר חורבן. עס מען קען זאגן ס'שטייט אין פרשת דברים ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ דאס איז אין דברים קפיטל א',

די וויליג פארן אייבערשטן צו נישט. ווען די אידן זענען געקומען צו בעטן אז מען זאל שיקן מרגלים, איז געווען אין דעם נישט קיין גוטע זאך, ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט, איך גיב דיר א גוט לאנד, הגם משה רבינו האט מסכים געווען, און איז געפינען מיר יהושע האט אויך געשיקט מרגלים ווען ער איז אריין אויף ארץ ישראל, דארטן האט מען נישט געהאלטן פאר יהושע'ן פאר א פראבלעם פארוואס ער האט עס געטון, וואס איז דער חילוק געווען צווישן דעם און צווישן דעם? און וויבאלד זיי האבן שוין איינמאל פארלוירן דעם טראסט אינעם אייבערשטן, איז שוין יהושע מיטגעגאנגען מיט דעם. אזוי ווייסט קיינער נישט ווען ער טוט גוט צו נישט. איז. ווען ס'איז געשטאנען ותקרבון אלי כלכם זענען זיי געקומען אלע צו לויפן, ווי די משוגעים די יונגע האבן געשטופט די אלטע. יעצט זאגט אונז די תורה, פון ווי קענסטו וויסן צו ס'איז אמת צו נישט וואס דו טוסט, צו דער אייבערשטער איז מסכים צו ער וויל טאקע צו נישט? אויב ס'גייט מיט א גרויס בהלה איז א סימן אז ס'איז גארנישט ווערט. ווייל אז ס'איז אמת'דיג ירא שמים'דיג איז אפילו ווען מ'גייט שטייט איז אויך די זעלבע. וועגן דעם האב איך געשיקט בריוון די גאנצע צייט, איך האב געוואוסט איך בין נישט דער בר הכי און איך וויל נישט נעמען דעם גרויסן אחריות אויף מיר און איך האב געקענט באשטיין די רבנים זאלן עס נעמען, פינף יאר האט עס געדויערט און זיי האבן עס נישט גענומען, יעצט ס'איז דא א טייטש צדק ילין בה ועתה מרצחים, דאס איז א פסוק אין ישעי' קפיטל א. אויך די זעלבע, וויאזוי קען א מענטש וויסן צי דער אייבישטער וויל עס צי דער אייבישטער וויל עס נישט? ווארט ביז מארגן, אזוי ווי משה רבינו געזאגט בוקר ויודע השם, אויב ס'וועט דיך שטופן מיטן זעלבן געשטופעכטס אזוי ווי ס'שטופט דיך יעצט, איז א סימן אז דאס איז פון די סיטרא דקדושה, און טאמער נישט, איז א סימן אז וואו דער יצר הרע קומט אייביג מיט א בהלה, מ'זאגט הושענא נפש מבהלה, הושענא.

בקיצור שרייבט ער אזוי דער איבער א גרוש וואס איך האב זייער מיטגעפיהלט מיט זיין צער ער ווארט שוין אזא לאנגע צייט געהאלפן צו ווערן מיט א שידוך האב איך איהם אנגעטראגן און געזאגט אז איך האב פאר דיר א שידוך ער האט זיך זייער געפרייט און געענטפערט ווער איז דאס האב איך אים געענטפערט דאס איז דער חמשה עשר באב קוויטל פונעם סקולענער רעבן, שטעל דיר פאר איך אז זייער סקולענער רבי ליגט דאך שוין א שוכן עפר, ער איז דאך שוין צוגאנגען אין קבר, ברענגען זיי אים נאך א בחור א גרוש ווייס צוריק גיט ער אה סליחה אנטשולדיגט א נאמען פאר הונדערט אַכציק דאלער איז א גרויסע טאג ואני תפילתי עת רצון אלקים ברב חסדך, איז גאנגען יענער גראד געגעבן דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער. זעט אויס ס'האט טאקע געווען דאס ווינדערליך, האט זיך געמאכט א זכות בחסדי השם יתברך, און ער איז זייער אין קורצן געהאלפן געווארן און ער איז א חתן געווארן און חתונה געהאט גלייך גליקליך, יעצט כ'פארשטיי נישט, דאס קומט ארויס יעצט, קוים געווען חמשה עשר באב האט שוין חתונה געהאט אלעס, ס'איז א באנטש אוו בולשיט די גאנצע זאך, ביי הונדערט אַכציק דאלער קען דער רבי יא פועל'ן ביי דרײַ הונדערט און זעכציק יא און ווייניגער נישט, ווען וועט עטס אויפהערן מיט די גניבות, די גמרא זאגט, אז איינער איז פוסק על הציבור געלט, איז ער א גנב, דער אייבישטער איז אים נישט מוחל. יעצט איך וויל פרעגן נאך א זאך, סקלענער קינדער, אויב עטס ווייסט וואס דאס הייסט צו זיין א גרוש, און וואס איז דאס צו זיין א בחור, נאך נאך ארגער, וואס זענט עטס געגאנגען, וואס האט דער אלטער שייגעץ וואס רופט זיך היינט סקלענער רבי ארויסגעגעבן א בריוו קעגן מיר, פארוואס ווייל זיין נעפיו צי זיין פירסט קאזין, איך ווייס וויאזוי דער שייגעץ הייסט, דער לוואנה שטערן, יצחק שטערן, האט אים געהייסן צו טון, איך דארף זאגן אנטשולדיגט, איך טו נישט די זאכן קעגן א איד. ס'איז נישט צום גלייבן. כ'האב ענק פארציילט א מעשה מיט רימענעצער רעבן וועגן מיסטער נידלמאן א גאנצע זאך. האט ער געזאגט ער איז א איד קען איך אים גארנישט טוהן. דעטס איט. כ'קען נישט. ס'איז אפי' געווען אז א גוי אליינס האט מודה געווען און מ'האט אים אונטערגעשטעלט. ס'איז נישט קיין חילוק וואס איך בין נישט אזא איד ווי דיין טאטע איז געווען ווייל כ'האב נישט געכאפט מכות פאר אידן. פארשטייסט א מעשה? געט ער א קום אן און שוין. וועל איך דיר זאגן דעם חילוק צווישן דיין טאטן און מיר. דיין טאטע האט געכאפט מכות פון אידן, ער האט געכאפט געלט פון אידן אויכעט. איך האב דאס אויך נישט באקומען. פארשטייסט? איז במילא וויל איך דיר זאגן, אלעס וואס עטס טוט, ס'איז שוא ושקר, ס'איז ליגנט, עטס האט צוגעשפארט דעם בית יתומים, מענטשן זענען יעצט געווען אין ארץ ישראל, זיי שרייבן מיר אריין אז זענען געווען, ס'איז טאקע נישט דא קיין בית יתומים, איינער האט עס אפגעדינגען און ער האט געמאכט דארטן א ביזנעס צו פארקויפן עסן, דעטס איט. און עטס בלאפטס ארום אין די גאס. און מיר קומט מען זיך בכלל לייגן אין חרם. פארוואס? ווייל. פערלמוטער האט אזוי באשלאסן מיט יצחק לבנה, יצחק לבנה שטערן, די מאמע דיינע ענקערע מאמע איז געווען א שטערן פון די שמוציגע עקלהאפטיגע משפחה, וויאזוי זענט עטס אנגעקומען אויף אמעריקע? ווייל משה פרידמאן האט געהאט א פראבלעם מיט א ברודער מיט א גט, איז געגאנגען צו בני שטערן און זיי האבן אים צוגעהאלפן, דאס אלעס וואס עטס זענטס, רעדטס נישט גרויס, עטס זענטס גארנישט, עטס זענטס דרעקיגערס. האט ארויסגעגעבן א בריוו אויף א איד? דער רומענישער גנב האט דאס נישט געטון. אויף א איד ארויסצוגעבן א בריוו? די ריבניצער רבי האט געזאגט ער דארף זיך דורכרעדן מיט. שר של אש, און מיט די גאנצע גרויסקייט האט ער געזאגט, איך זעה אז ער איז א איד, איך קען אים גארנישט טון, הא הא, וואס זאגסטו צו דעם? און דא קומט אן א ראצער, זיצט זיך אין מאנטריאל, קען נישט אונזערע פראבלעמען, און קען זיין ער קען יא, קען זיין ער איז אויך א תחת שטופער, איך ווייס, היינט ווייס איך גארנישט, קום גיי יעצט ארויס, זיי גייען ואני ספר לו עשו פאר הונדערט אַכציק דאלער, איך וויל דיר עפעס זאגן, סקולענער קינדער, עטס וועטס קיינמאל נישט מצליח זיין, עטס וועטס גיין מטה מטה, האט גענומען א מענטש וואס האט זיך געשלאגן די גאנצע צייט אז קינדער זאל מען נישט מטמא זיין, און כ'האב ברוך השם שטארק מצליח געווען ווארלד ווייד, אויף מיר האט עס ארויסגעגעבן א חרם? עטס זענטס משוגע? די גאנצע נאמען סקוקוקולען מיט חסד לאברהם וועט אונטערגיין, זעסט די תלמוד תורה איז שוין צוגעשפארט עטליכע, מירון און דא, איט'ל בי פינישט אףף מ'וועט נישט געדענקען אפילו דעם נאמען, און נאכדעם וועסטו גיין צו פערלמוטער'ס בעטן ביי אים אפאר טאלער. איז דער טאטע זיינער, ר' לייזער זיסיע האט געשריבן, שיינע

געוואטשט וואס מען טאר נישט און וואס מען מעג, ער האט זיין אייגן טאטענס ספרים נישט געוואלט מפיץ זיין, א איד אין פלעטבוש האט מיר געזאגט אז ער איז עס מפיץ ווייל דער זוהן וויל עס אפילו נישט אנרירן, סאו פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ, גייטס ווייטער מיט דעם לבנה שטערן, שנארטס ווייטער געלט, און שפארט צו דעם בית יתומים, און נאכדעם וועט עס זיין פיניש. יעצט, דאס זאגט דער נביא צדק, אויב דו ווילסט וויסן צו ס'איז ריכטיג וואס דו טוסט, און ס'איז א מצוה, אז ילין בה, שלאף דיך איבער די נאכט.

כשמצליח בלימודו באיזה מקום ובאיזה ענין, ווען א מענטש איז מצליח מיט זיין לערנען אין א מקום און אין אן ענין, און מתחדש עליו לשנות או לנסוע למקום אחר, און ס'פאלט אים ביי, דארט אין ארץ ישראל לערנט מען בעסער, דארט לערנט מען בעסער, כ'וועל מער מצליח זיין, זאגט ער אים שלא למהר לעשות תיכף שנאמר אף היא כחתף תארב. דאס איז א פסוק אין משלי ק"ג, די געסט א כאפ און ס'איז נאכדעם לעיט, און זאגט ער ווי ידחה הדבר זמן מה עד שישקל בדעתו ס'דארף האבן צו דעם א שיקול הדעת, מען נעמט בחורים, מען גייט פראטעסטירן מיט זיי, וואס, ווער, וואס איז דער בחור שולדיג מיט די אלע זאכן, ווייל דו האסט א מיליטער, נוצט עס אויס, געדענק ביי רעבן זכרונו לברכה האבן אויך געווען עלטערן וואס האבן געזאגט אונז ווילן נישט אונזערע קינדער זאלן גיין אין די טרעין סטעישאנס קלעבן די אלע פלאקאטן, אונז איז מען געווען אויסגעלערנט. אז ווען די טרעין טיר האט זיך געעפענט, טו גארנישט, ווען ער מאכט זיך צו, דו ביסט דאך אינדרויסן, האסטו א האלבע מינוט צייט, געט מען א שמיר אן די גאנצע ווינדאו, מענטשן האבן עס נישט ליב געהאט, מענטשן איז אריין צום דברי יואל און מ'האט אים פארציילט, איז דאס האט די רבי געזאגט האב איך קיינמאל נישט געהייסן מ'זאל טון, און נאכדעם האט די רבי געזאגט איך נעם אחריות אז איך שיק די בחורים, פארשטייסט? נו דער אחריות איז אז די נעקסטע דור שיקט מען די בחורים אויף אלע שייגעץ שטיק, און בחורים קומען אריין, זיי זאגן רבי נחום קומט אריין, איז געווען א נעבעך א טאפלעס באר און ס'האט געהאנגען פאר די אלע מיידלעך נעבעך די ציצקעס און זיי האבן געטראגן ברוינפן. די קינדערלעך האבן דאס קיינמאל נישט געזען, זיי האבן געזאגט רבי נחום קומט אריין, זאג איך קינדערלעך איך ווייס וואס דא איז גייטס נישט אריין, נאכדעם האב איך פארגעהאלטן פאר דעם איצעלע פימפ. האט ער נעקסטע יאר האט ער געמאכט א פראטעסט האט ער שוין געמאכט דזשאניס די די טוילעטס, נו ס'איז א אנגעלערנטע משוגענע חברה. יעצט, און זיי ברענגען א מעשה אין ספר גניזות פונעם גרא, ווי ער דערציילט אז א מענטש איז געקומען צום גרא מיט א גרויסע בהלה, האט נישט געקענט רעדן, פרעגט אים דער גרא וואס איז געשען, זאגט ער, איך האב געהערט זייער א מיסע זאך אויף מיין פרוי, עס הייסט מסתמא אז זי האט מזנה געווען, האט אים דער גרא געזאגט, גיי אהיים, מאך דיך נישט צוטון, מאך נישט קיין אימאושענס אין שטוב, האלט נישט פאר דיין ווייב, שוין, דער סוף איז געווען אז אפאר טעג שפעטער איז ער געוואויר געווארן אז חברה האבן אים געוואלט אפשטעלן א שטיקל, זענען ברוגז אויף אים, האבן אים די תלמידים געפרעגט. געזאגט, דו ביסט דען עפעס א נביא? אמת חושד עבירה, זי האט געזינדיגט, טאר מען דאך נישט וואוינען מיט איר? זאגט ער, איך בין נישט קיין נביא און איך בין נישט קיין בן נביא, נאר איך האב אזוי מקובל אז דער יצר טוב האט נישט קיין שטארקייט צו מאכן פלאמען א מענטש אזוי שטארק, ער האט נישט, ווייל ס'שטייט ער זיצט אין הארץ צווישן די צוויי. פון די רעכטע מיט די לינקע, אבער עס זיצט נישט ממש אויף דעם ווייל אמאל געט זיך א ריק ארויף דער יצר הרע און ער פארקויפט אויך אידישקייט, איז ממילא דארף מען וויסן פון ווי ס'קומט, זאגט ער אבער דאס האב איך בקבלה אז דער יצר טוב קען נישט מאכן א מענטש פלאמען אזוי שטארק אזוי ווי כ'האב געזען דער מענטש האט געפלאמט, האב איך פארשטאנען אז דאס קומט נאר פון יצר הרע און נישט פונעם יצר טוב, איז דאס זענען זאכן וואס אונז דארף מען וויסן, ס'איז זייער פארווייטיגט אז מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, אונז זעמיר פארווייטיגט פון די אלע זאכן, אבער ס'איז נישט קיין תפקיד אז קינדער זאלן דאס טוהן און קיין בחורים זאלן דאס טוהן, איך האב נישט געזעהן אז אין ארץ ישראל זאל מען מאכן גרויסע פראטעסטס פון ישיבות, איך האב עס נישט געזעהן, ווען איך זעה אז זיי מאכן פראטעסטס און זיי בעטן אונזער העלפ, וואלט איך געזאגט אקעי, לא תעמוד על דם רעך, אבער זיי האבן אונז נישט געבעטן. פארקערט, אסאך ראשי ישיבות זאגן וואס מישט איר זיך אין אונזערע געשעפטן, אונז ווייסן מיר וואס אונז טוהן מיר, אונז זעמיר נישט אזוי נאיוו און סטופיד ווי עטס מיינטס אז אונז זעמיר, צו וואס מישט עטס ענק דא אריין אין דעם אלעם? ס'איז א געלט ביזנעס, ס'איז דא איינער קאלמאנאוויטש ער גייט ארום פאר אתרא קדישא, דאך אזא גנב, א ליגנער, א בלאפער. ווען איך האב געמאכט א מצבה פארן יסוד ושורש העבודה. ער ליגט אין די שטאט גראדנע. גראדנע איז הראדנע. אויף לשון קודש הייסט עס הראדנע און אויף די גויאישע הייסט עס גראדנע. ווייל אין רוסלאנד איז נישטא קיין היי. א היי און א גימל איז זיך מתחלף. קומט און ער זוכט מיך אויף אין ארץ ישראל און זאגט איר ווייסט נישט דאס איז פערשטאט?

ר' נחומ'קע געווען א איד וואס ער האט געלערנט קבלה אין בית מדרש אין גראדנע ביינאכט האט מען געזעהן מלאכים איינמאל איז דער חפץ חיים געווען א יונגעלע צוועלף יאר געקומען צו לויפן אין שול פרעגט אים ר' נחומ'קע וואס טוסטו אינמיטן די נאכט זאגט ער כ'האב געזעהן ס'ברענט ס'ברענט די שול גייט פארברענט ווערן זאגט ער אוי מיין טייער קינד אז דו האסט געזעהן אז די שול ווערט פארברענט וועסטו זיין א גרויסער מענטש ביי אידן, דאס איז די מלאכים און שרפים וואס זיי קומען הערן מיין תורה ווען איך לערן תורת הקבלה, ר' נחומ'קע פון הראדנע, א באקאנטע נאמען, האט געלאזט מען זאל קיינעם נישט לייגן די ד' אמות, פונקט צו הונדערט יאר פון זיין פטירה, צו הונדערט יאר, איז אוועק דער ר' נחומ'קע, געווען דער רבי פונעם חפץ חיים, האט מען מתיר געווען צו לייגן אין די ד' אמות פון יסוד ושורש העבודה, שטעלטס אייך פאר. כאטשיג ער האט געלאזט צוואה מען זאל נישט לייגן קיינעם אין זיינע ד' אמות, האב איך דאך געוואוסט אז דא האט געמוזט זיין א מצבה אין די ד' אמות, האב איך אראפגענומען א איד רבי שמעון אנשין האבן מיר אים באצאלט געלט, ער האט געהאט אזאלכע שטעקענעס, איך קען עס שוין היינט אויכעט, אזאלכע ווינדשיעלד ווייפערס, וואס גייסט העכער ווערדזשין לענד רירט זיך עס.

מען האט גענומען און מען האט געמאכט פון ר' נחמנ'ס ציון א גאנצע זאך, בשעת ווען מען האט געגראבן האט מען געטראפן ביינער דארטן אין בית מדרש, האב איך געזאגט פאר ר' מעכל, ס'איז דא אן עדות אויף דעם, ער הייסט לייבי פיש, האט ר' מעכל געזאגט, ניין, עס איז דעם רבינ'ס א זאך מאך א שווייג, וואס זאגט מיך אינטערעסירט נישט, וואס אינטערעסירט מיך די גאנצע זאך, עניוועי, כ'האב געטענה'ט, קען זיין ס'איז א גוי אויך, דאכט זיך איז עס א איד.

ווארעם אויך נישט, ווייל דאס קאסט אפ א פרוי מקוה, און אז מען פארט שוין צו ר' נחמן אין פופצן אדער צוואנציג יאר און קיינער האט נישט געבויט, איך האב געבויט אין קלויז די ערשטע פרוי מקוה, מען האט עס גראד אוועקגענומען פאר שיינע אידן, זאג איך דאס איז נישט קיין חסידות, קעטאליסיזם איז שוין ערליכערער פון גאנץ ברסלביזם, ברסלביזם האט נישט קיין הענט און קיין פיס, ס'איז א דער רבי איז גאט, ער האט באשאפן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער פרעגט אים צו ער זאל מאכן האלט האנט,

ס'איז דאך דא ר' נחמן, גיי צו זיין ציון, וויין דיך דארט אויס, דארפסטו נישט דורך גיין גארנישט. זיי האבן גענומען די גאנצע אמונה שלימה וואס אידן האבן פון שכר ועונש, און זיי האבן עס אויסגעריסן מיט איין שטות וואס זיי זאגן נאך אז ר' נחמן האט געזאגט, איך האף ער האט עס נישט געזאגט, און טאמער האט ער עס געזאגט האט ער געטון אן עוולה, קומען צו מיין ציון. אלץ די שטותים וואס מען פארקויפט, פארקויפט די זעלבע פון רבי ר' מיילעך, ר' מיילעך האט געזאגט אז, די חזל האבן גערעדט אזויפיל שווערע עונשים וועלן קומען פאר משיח וועט קומען אזוי ביטער עס וועט זיין, אינטערעסאנט די חזל האבן נישט געזען עס וועט זיין א מיילעך אויף די וועלט, אינטערעסאנט די חזל האבן געזען פון איין עק וועלט ביזן צווייטן עק וועלט דער אייבערשטער האט זיי אלעס געוויזן און ער האט זיי נישט געוויזן אז ס'איז דא א מיילעך אויף די וועלט, דאס האבן אויכעט אפאר חסידים אויסגעטראפן, ס'איז אלץ בולשיט. אויסער איך זאל זאגן אז ס'איז געווען אזויפיל צרות, און אביסל האט רבי ר' מיילעך ממתיק געווען, אבער ס'איז קיין גרויס המתקה איז עס נישט. מען האט אויסגעמארדעט ביי די ערשטע וועלט מלחמה, מען האט אויסגעמארדעט ביי די צווייטע וועלט מלחמה, מען האלט אין איין מארדען אין ארץ ישראל, ס'איז נישט דא קיין מנוחה. איין באמבע וועט אמאל געלינגען פאר די אראבער אריינצושיסן אויף ארץ ישראל, איז א פערטל מדינה טויט. און דאס איז וואס דער עולם פארשטייט נישט, מען פארלאזט זיך אויף שטרוי און אויף לופט. ס'דא א באשעפער וואס דער אייבישטער זאגט איך וועל ענק שטראפן, דער אייבישטער זאגט אונז זאגן מיר ביי אני מאמין, אני מאמין באמונה שלימה, שהבורא יתברך שמו, יודע, ער ווייסט, כל מעשה בני אדם אלע מעשים פון די מענטשן וכל מחשבותם שנאמר היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם. נאכדעם איז דא נאך אן אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, צו ס'איז יא געווען א רב נחמן פון ברסלב צו ס'איז יא געווען רבי ר' מיילעך, דאס איז אלץ באלאוני וואס חסידים האבן ענק איינגערעדט, דאס אלעס. חסידות האט זיך געוואלט פארשטערקערן האט זיך געשלאגן די ליטווישע מיט די חסידים אזוי ר' נתן ברענגט אז מ'זאל נאר דריקן, מ'זאל קויפן פרינטינג מאשינען און דריקן, אזוי ברענגט ער, ברענגט עס צענליגע מאל. ער האט געוואוסט אז ס'וועט זיין געדרוקט, וועט עס זיין געדרוקט שווארץ אויף ווייס מיט אותיות מרובעות, וועסט זיך נישט קענען קריגן מער אויף דעם. דעטס אלל. איז אהער געגאנגען דער קאלמאנאוויטש און געזעהן אז איינער, ער, בקיצור ביי מיר האבן זיי צובראכן די מצבה, האט עס הרב זוסמאן געוואלט צוריק פיקסן, האב איך געזאגט ניין, זאל דער אהל צדיקים שורש עבודה נעמען קער פון דעם. דאס איז א חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן.

מען גיבט איבער די אברים פון די מענטש, מען מאכט טרענספלענטס, מוזט איבערגעבן אז דו גייסט נישט צו קיין אנדערע ארגענעזעישאן, דאס איז די אידישע קראנקייט און וועגן דעם קומט נישט משיח, נאר פאר דעם, אונז זעמיר דאך וואוילע מענטשן, יעדער איז נאר איך, און יעדער כאפט אפאר טאלער און מ'האט דיך אין בוידעם, און אז ס'געשעט א מיסטעיק איז אויך פארפאלן, קענסט אויך גארנישט טון, די איד אין בני ברק וואס האט געהאט א שווארץ קינד האט די דאקטער מודה געווען האט אריינגעלייגט עפעס אביסל זאמען פון עפעס אן אנדערן, יענץ איז געווען פון א שווארץ. האבן די טאטע מאמע געזאגט איך ברויך נישט אזא קינד זיי האבן עס אויפגעגעבן פאר גאנץ וועלט איך ווייס נישט ווי דאס קינד איז היינט און ס'אינטערעסירט מיך נישט אויך נישט קומט אן אזא שייגעץ און ער זאגט מיר אז ס'איז פערזענליך און איך האב אלעס דורכגעטון איך ווייס פונקטליך וואס דו ווילסט זאגן דו ווילסט זאגן אז דו ביסט באלעבאס אויף אלע קברים און איך פייף דיר אן איך האב פון דיר נישט גענומען קיין געלט און איך ברויך נישט פון דיר קיין געלט. און אזוי געשעהט מיט יעדע זאך אין אידישקייט, אז איינער עפענט א ישיבה, איז דער צווייטער א קאמפעטישאן, ווערט ער ברוגז, און מען מוז ארבעטן, זיי מוזן ארבעטן אינאיינעם, און נישט איינער אונטערברענגען דעם צווייטן. אז זיי קענען טוהן אלע גניבות. יעצט, איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, האב געליינט דא וועגן עפעס א ישיבה, די ישיבה הייסט דזשעטס. איז א ליבאוויטשער זאך און זיי זענען אין לאס אנדזשעלעס און זיי האבן א געהעריגן, פונקט אזוי ווי דו האסט געמיינט ביזט אין א גויאישן היי סקול, אלע קוריקולעמס גויאיש, כ'מיין די וואס מען מעג, זיי באדערט מען נישט, נאר זיי האבן אידיש אריינגעלאזט און זיי האבן געוואטשט וואס זיי לאזן אריין, און זיי זיצן דארטן און זיי לערנען, און מען לערנט גמרא אויכעט. ס'הייסט קאליפארניע סקול דירעקטארי, דזשעטס, ישיבה, ס'איז אין לאס אנדזשעלעס געגנט, ווער ס'וויל קען דארט קאלן, צו ס'וויל אהין פארן, די נאמבער איז עיט וואן עיט עיט טרי וואן טרי טאוזענט, יעצט איך קען נישט געבן אויף זיי רעפערענסעס ווייל איך קען זיי נישט, איך ליין עס נאר אז ס'איז א נייע זאך און זיי זענען שיין מצליח, איז איך קען דיר נישט זאגן זאלסט אהין גיין, נאר איך האלט אז מ'דארף דאס עפענען דא אין ווילימסבורג, יעדער קליינער קאקער עפענט זיך א ישיבה'לע, נאך אפאר יאר קען ער נישט סוקסידן. אדער ווייל ער האט נישט גענוג קינדער אדער האט נישט גענוג געלט, דערווייל האט ער אראפגעברענגט אסאך מענטשן פונעם ריכטיגן וועג, דעטס אלל הי דיד, ווייל די חברה אז דו האסט נישט קיין פיוטשער פאלן זיי עניוועי ארויס. סאו איך האלט אז אלע גרויסע ישיבות, אדער אפאר גרויסע, זאלן אפטיילן די ישיבות העלפט אויף העלפט, ווער ס'וויל גיין אזוי זאל גיין אזוי, ווער ס'וויל גיין אזוי זאל גיין אזוי, ווער ס'וויל געהעריגע קוריקולעמס זאל לערנען קוריקולעמס, די גאנצע צרה וואס ארויסקומט פון די מוסדות איז אונז האבן דאס נישט געהאט, איך האב דאס אייביג געטאן. געב א טשויס! איך געדענק ווען אונז האבן מיר געלערנט אין סאטמאר אין בעדפארד עוועניו איז געווען די דרומעריסטן האבן זיי געהייסן, זיי האבן געהאלטן אז מען דארף לערנען ענגליש, זיי האבן געוואלט וויסן וועגן א פיוטשער, ס'איז געווען מונקאטשער פון בארא פארק אבער זיי האבן געוואוינט אויף העיווארד סטריט, קיצור שאפראנער רב איז נאך געווען דער גרויסער קנאי דער אלטער רבי שמעון ישראל, חברה האבן אנגע מען האט געמאכט מיעט באלס אין די ישיבה און שאפראנער רב איז ארויף געקומען פון די מקווה זיי האבן זיך געגעבן א דריי איבער די סטעפס און ער איז געווארן באגאסן מיט מיעט באלס האט ער געוואוסט אז ער דארף הי שוט סטעי עוועי נאר מען איז געגאנגען פרעגן דעם רעבן זכרונו לברכה האט דער רבי זכרונו לברכה געזאגט מען מעג לערנען נאר נישט אין די ישיבה, אינדרויסן, זייט פון די ישיבה גייטס ארויס און פארטיג, היינט איז געקומען א צייט וואס מען דארף לערנען אין די ישיבה, נישט דא ווי ארויסצוגיין, פארוואס זאל מען אונז נישט האבן די זעלבע זאך מען זאל קענען זאגן פאר א בחור האסט א היי סקול דיפלאמע מיט אלעם דו באקומסט א קאלעדזש עדזשוקעישן, כ'האב ביי מיר אין משפחה אויכעט קינדערלעך קיין עין הרע בעלי מוחות, זיך נישט געקענט אויסהאלטן אין די ישיבות, מען האט געלערנט קמץ, אלף, א, און פתח, בית, ב. געגאנגען אין אנדערע ישיבות אויך אלץ היימישע ישיבות דארט נאר היימישע קינדער, זיי מאכן ריעדזשענטס א נחת צו קוקן, ווי יעצט איז געווען די ריעדזשענט סיזען, אלעס אהיים געקומען מיט עי עי פלאס, פארוואס זאלסטו נעמען אזא מיינד ענד וועיסטן היס מיינד, איך האב א חבר וואס הי וועיסטעד היס מיינד וועגן די סאקמערע קאקמער באהיימישקייט האב איך אים אמאל געטראפן אין די גאס איך האב אים געזאגט איך גיי דיך נעמען אריינשטעלן אין קאלעדזש אין טורא פרעג איך וואס ווילסטו זיין זאגט ער איך וויל זיין איך וויל נישט זאגן זיין פראפעשן ווייל איך וויל אים נישט ארויפלייגן אין פאבליק, ער איז אזוי מצליח, ער מאכט מיליאנען מאכט ער, א געלונגענער מענטש, ניין וויל איך ענק זאגן, ס'איז דיפרייווד פיפל, און נאר דער משה דוד נידערמאן, ער האט זיך אנגעפילט די טאשן מיט די מיליאנען, און זאליק האט זיך אנגעפילט די טאשן מיט מיליאנען, און דער אנדערע שייגעץ דער שייגעץ ימח שמו דער שטערן יצחק שטערן לבון האט זיך אנגעפילט די טאשן מיט מיליאנען. און אונז נעמען די סכות און ס'מוז זיך גיין שלאגן פאר אים. רבותי לאמיר אויפהערן מיט די אלע שטותים, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין און וויסן וואס אונז וויל מיר פון אונזערע קינדער, און דאס אז מ'האט אינדערהיים געזאגט אז מ'טאר נישט גיין שטודירן, דאס איז ווייל מ'האט געגאנגען שטודירן נישט פאר פרנסה, מ'איז געגאנגען שטודירן און דארט איז געווען פול מיט מינות וכפירה.

קען נישט געווען זיין ביז איך האב עס אפגעשטעלט ער פלעגט קומען אין מקווה און ער פלעגט זיך טשעפען ס'איז שוין געווען פערציג יאר אלט האט מיר דערציילט איז געווען אווער פארטי א חזר א מניוול און איך בין געגאנגען איבער פיקסן די מקווה האב איך געזעהן אז ס'איז דא א לאך מ'זאל קענען אראפקוקן יעדע פרוי וואס זי גייט אין מקווה דער לאך איז געווען דורך די וואנט ווי ס'איז געווען דער בוילער דארט איז געווען א בעט ווי פלייש פלעגט שלאפן איך האב עס געכאפט. כ'האב איבערגעקערט די שטאט, פלייש האט מיך געסטראשעט, און פלייש מיינט וואס דו קענסט קען איך אויך, ער פירט זיך ווי עצי פרעסק דא רויט, כ'האב אים געזאגט אויב ער בלייבט מקוה איד גייט די מקווה זיין צוגעשפארט, א פרוי טאר נישט אריין גיין דארט, פלוצעם האט אים גערופן, איך האב געזאגט איך האב עדות אויף דיר, און איך גיי די חברה רופן אז זיי זאלן דיך איינזעצן, איך האב אים אויסגערעכנט איבעראל ווי ער האט הייזער, און ער האט געזען אז. ס'וועט נישט לוינען האט ער עס אויפגעגעבן, אויפגעגעבן די פייט. שוין, איך האב אבער געזאגט אז אזוי ווי ער איז געגאנגען אלע יארן נאך געלט פאר דעם זאל מען ארייננעמען איטשע קריגער. איטשע קריגער האט פארשטאנען צו א מקווה פונקט ווי איך פארשטיי וויאזוי מען מאכט קעיז. ער איז א מגיד שיעור, פיין געזאגט גערעדט, אבער האט גארנישט פארשטאנען. איינמאל איז געווען א פלאץ אין פלעטבוש מיט ספרדים וואס דער שווער האט ארויסגע'גנב'עט.

איטשע קריגער זאגט א שיעור און ער גיבט אינסטראקשענס וויאזוי מען זאל מאכן אזוי אזוי אזוי אזוי אזוי און אזוי אזוי אזוי אזוי אזוי האט מיך איינער גערופן צו זעהן א מקווה איך האף כ'האב געמעגט דארט אריינגיין יעצט איך זאל אויסרעכענען אלע פסולים ס'איז דא מער פסולים וויפיל ס'איז דא כשרות ממש אזוי איך גיי עס אפילו נישט אויסרעכענען ווייל ס'איז א שאד דער עולם קען נישט די מקוואות אבער למעשה יענער איד האט זיך געלאזט קאסטן מסתם אפאר הונדערט טויזענט דאלער פאר די מקווה מ'האט עס יעצט געעפענט אפאר טעג צו אפאר וואכן

ישיבה. און כ'האב נישט קיין מורא דיר צו זאגן וואו עס איז, ווייל כ'ווייס אז דו וועסט אנקאלן קאלמאנאוויטשן און זאגן ער זאל מיך נישט נעמען, ווייל אפילו הכי וועט ער דיך נישט פאלגן. איך בין געווען אמאל אין מאראקא, ס'איז געווען א פסל'ע מקווה, איך האב געזאגט דעם רב דארט, און ס'זענען פונקט דארט געווען די צוויי ברידער, ר' יעקב מרדכי'ס עלטערע ברידער און רב אשר, און איך האב מיך געקריגט מיטן ליובאוויטשער רב, און ער האט געשריגן ס'איז כשר, מען נוצט עס שוין אזוי דרייסיג פערציג יאר, האב איך געזאגט קומטס אראפ כ'על אייך ווייזן, ביידע ארויפגעקומען ממש רויט אין פנים, זיי האבן געזאגט רבי איצא האסט א פסל'ע מקווה? א פסל'ע מקווה? עס האט געדוירט א לאנגע צייט, ער האט זיך נישט געוואלט אונטערגעבן, און דער רב האט א זון וואס ער האט א שטוב מיט קינדער, איך ווייס ניין קינדער צו וויפיל, און אלל אוו א סאדען האט ער באקומען קענסער אין ארץ ישראל, קענסער! נעמטס האט דער רב אנגעקאלט, קום מען זאל טון אלעס וואס מען קען, מען זאל פיקסן, פאררעכטן, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עניוועי, איז דער רבי אשר בויעט יעצט איבער די מקווה וואס א איד האט אים געגעבן א גרויסע סכום געלט לעילוי נשמת זיין טאטן, האט ער געזאגט, און איין מענטש מוזטו צופרידן שטעלן, נחום ראזענבערג, די אנדערע, עס אינטערעסירט מיך קיינעם נישט. אויב ראזנבערג גייט זיין צופרידן, ער וועט זאגן ס'איז גוט, וועל איך אויך זיין צופרידן. כאטש ס'איז א מענער מקווה און נארמאל נעם איך עס נישט, כ'בין שוין דארט געווען דריי פיר מאל און כ'וואטש יעדע זאך וואס מ'טוט, און ועד אפרואווט עס, מ'טוט אלעס אזוי ווי ס'דארף צו זיין. וויפיל מאל איז איטשי טריגער דא געווען? איך הער ער האט איינער פון חסד ר'ה'ס ביזנעס, ער גייט שוין ארום, ווער האט אים אויסגעלערנט א מקווה? אמאל פלעגט חיים קלמן קליין טון די שייגעץ שטיק, נאר ער געווארן היינט אן עמטליכער דיין, ברויך ער עס נישט טון, שיקט ער שלוחים, ער האט אים שוין אויסגעלערנט, יענעם אויסגעלערנט, חיים קלמן אליין קען נישט. האט נאך אסאך אסאך געהאט צו לערנען ווען איך האב אים מיטגענומען איך האב אלעס געוויזן איז ער געווארן א בקי אין מקואות איך וויל וויסן פארוואס קענסטו נישט בויען א הויז פארוואס מוז יענער גיין אין קאלעדזש צען יאר צו אכט יאר צו לערנען זיך ארכיטעקטשער דא קען יעדער אדער האב איך געזען אזויפיל פסולים אויף די מקווה אז איך קען עס אפילו נישט אויסרעכענען קודם

צו מע אױף מי רגלים צו מע גוזר געװען גימל לוגין צו נישט, אױף אַ בהמה האָט מען נישט גוזר געװען, שטײט אַזױ אין די פּוסקים. יעצט, כ'האָב געזען דאָרטן נאָך אַ סך זאַכן װאָס טױג נישט, איך געדענק אַפֿילו נישט און ס'אינטערעסירט מיך נישט. קיצור, איך האָב אָבער זײ געהאַלטן אין אײן זאָגן פֿאַר זײ האָבן עס געטון זאָלן אַזױ נישט טון און אַזױ נישט טון װײַל זײ װעלן אָנלױפֿן שלעכט. זײ האָבן געדרילט אַ לאַנגן לאָך הער איך אַ משונהדיקן לאַנגן לאָך אױפֿן השקה. ס'איז דא תשובות אין די גדולי הפוסקים אז דאס איז קטפרס, עס איז בכלל נישט קיין השקה, השקה איז נישט ווייל ס'איז דא צוויי ווענט און זיי קישן זיך, און נאכדעם אז דו מאכסט עס אביסל קרום האסט א פראבלעם, מאכסט חקיקות, קריצן, האסט א פראבלעם, פול מיט פראבלעמען. עניוועי, די לעצטע פרשה איז געווען אז די סטענד פייפ גייט אין דעם גובה המים און דאס האלט אן ס'זאל נישט ארויסלויפן די וואסער. האט דער רב איינגערעדט א באבע מעשה פאר איינעם, נישט פאר מיר, איך האב נאר. זאג וואס ס'טויג נישט דארט, האט ער איינגערעדט אז מ'האט עקסטער געגאסן דעם בור און עקסטער יענעם, זאג איך אים ער איז א ליגענער, קיינער גיסט נישט עקסטער ווייל דאס קאסט דאפלט געלט, און נאכדעם וויאזוי האט ער ארויסגענומען די האלץ צווישן דעם בור און צווישן יענעם בור, נו, זאגט דער רב יא ס'איז טאקע געבליבן א שטיקל פלאץ אינמיטן און מ'האט געמאכט די פייפ און מ'האט עס אנגעפילט מיט צעמענט, קענסט עס אנפילן דעם שטיקל פלאץ וויפיל דו ווילסט, דארט וואו ס'קומט אריין דער לאך אין די מקווה און ס'גייט ארויס דארטן איז דא א מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה, דעטס אלל. נאכדעם קענסטו שוין גיסן און מאכן און טון וואס דו ווילסט, פארשטייסט? און זאגט ער מיר, און נאך גייט די פייפ געבויגן, דאס באדערט מיך נישט, דאס איז א פסול'ער פייפ, דאס ברענגט נישט קיין כשר וואסער. עניוועי, די באטאם ליין איז, ס'איז איין שטיק פסול'ע מקווה, אבער די טעם פארוואס ס'איז יא כשר, ווייל איטשע טריגער האט אים געזאגט אזוי, אויב גייסט זיך דורכרעדן מיט נחום ראזענבערג, און אויב ער וועט קומען דא, נעם איך אראפ דעם הכשר, איטשע שטופ דיר דעם הכשר אין תחת אריין, ס'איז א פסול'ע מקווה, אין די מחילה זאלסטו עס דיר אריינשטופן. ווער דארף דיין הכשר? דו ביסט א רב המכשיר? דו קענסט מקואות? ווייז מיר א רב וואס האט דיר געגעבן א צעטל אז דו האסט זיך פארהערט ביי אים מקואות. אט דאס איז עס, דאס איז אונזער חורבן. מ'האט געוואלט שטופן איטשע טריגער ווייל איטשע טריגער איז א סאקמערע קק, מען רעדט נישט דא קיין עוולה אויף קיין סאקמערע מקווה, און איך ווען כ'האב געטראפן אן עוולה האב איך זיך געזארגט און מ'האט געמוזט פאררעכטן. געדענק אמאל אין וואן פיפטי טו ראדני דארט איז דא אונטער דער ערד איז דא די השקה פון די כלים מקווה, כ'האב אמאל אראפגערופן דעם דיין, כ'האב געזאגט דו זעסט דאס א פסול'ע מקווה?

האט אים גענומען וועגן פאליטיקס און א גוטער מגיד שיעור סאו איטשע טריגער, איטשע, כ'זאג דיר נאכאמאל, א מקווה וואס דו מאכסט, זאלסטו וויסן, ווייס איך נישט צו ס'איז כשר. קען זיין ווייל דו קענסט נישט, און קען זיין ווייל דו האסט נישט די צייט צו קומען שטיין דארט. ס'איז מיר נישט וויכטיג. כ'האב געטראפן גענוג פון דיינע מקווה'ס, און כ'האב דיר געזאגט, ביסטו געווארן א שונא. געזונטערהייט, איך דארף דיך נישט פאר א פריינט. כ'האב געלעבט ביז יעצט מיין גאנץ לעבן אן דיר, כ'קען לעבן אן דיר אויך, און אן דיין שווער אויך. איך האב אים ארויסגעפירט פון די מקווה, נאכדעם ווען ער האט געזען אז מען קען שוין נישט מער זיין אין די תחתונים, איך האב אים ארויסגעפירט פון די מקווה, אבער צוגעשפארט אין די וואכן, נאר ערב שבת איז עס אפן, פארוואס? ווייל עס קאסט צופיל געלט, איינמאל האט זיך עס געלוינט צו האלטן אויף, ער איז געגאנגען שנארן ער זאל קענען טשעפען אפאר קינדער. און איך בין מסביר די זעלבע איז מקווה יו עס בי, ס'איז א. פול אוו בעלאוני ארגענעזעישן, איך רעד דאך מיט אסאך מענטשן וואס האבן זיי גענוצט, זיי קומען אן קודם מוז זיין אלעס אויף זייער נאמען און אז זיי געבן עס, כאטשיג זיי געבן נאר קליין געלט, זיי האבן געוואלט געבן פאר א מקווה אין מעין האבן זיי געוואלט געבן פופציג טויזענט דאלער, אבער זיי האבן געוואלט ס'זאל זיין געמאכט אזוי מיט א דברי יואל מיט דברי משה ויואל יואל ויואל משה, האט יענער איד געזאגט מיין גאנצע מקווה קאסט נישט פופציג טויזענט דאלער, איך בין א לאבאוויטשער חסיד און איך ברויך נישט דיין געלט, מאך מיר נישט קיין טובות, איך ברויך פון דיר גארנישט, האט זיי ארויסגעווארפן, סוף האט ער גענומען חיים קלמן און חיים קלמן האט עס. צוגעהארגעט וואס איך ווייס, איך האב עס איבערגעלאזט נישט געוואלט אפילו קוקן דערויף, איך האב נישט געוויסט אז דארט וואו ס'דא וועטלענד טאר מען נישט בויען קיין מקוואות, ס'קען ארויסשווימען ווי א שיף, ווען יו עס עי האט טאקע געבויעט אזויפיל מקוואות וויפיל זיי האבן געבויעט און ס'איז געבויעט בתכלית הכשרות דארפן זיי האבן כאטש צען אדער פופצן רבנים ארומצופארן, איך קוק דאך אויף מיר, איך בוי אויך מקוואות. איך בוי נישט אזויפיל וויפיל זיי ווייל איך טריי ס'זאל זיין כשר ס'זאל האבן א נאמען אז ס'איז כשר. די חברה בויען אבי געבויעט, געבויעט, יא געבויעט, נישט געבויעט, נישט געבויעט. איינמאל האבן זיי געהאט אויכעט א פיקטשער האב איך געוויזן אז דאס איז נישט כשר ווייל די די איך געדענק שוין נישט וואס איך איך קוק נישט נאך יענעם איך נאר אז מען רופט מיך און אז מען רופט מיך מוז מען פאלגן סאו וואס האב איך אז אמעריקע האט נישט געהאט קיין מקווה'ס און אל אוו ע סאדען געווארן א רחבת ידיים מיט געלט

האבן זיך אריינגערוקט אפאר חברה ביזנעס לייט און געוויסט דא גייען זיי מאכן א מיליאן תיקון וואס זיי מאכן און ס'דא אפאר גרויסע עשירים וואס זיי בעקן עס אויך, וויינרי בעקט עס און זיין שוואגער לענערט בעקט עס, ס'איז אלץ געלט פאר די סטרא אחרא, און חוץ פון דעם האב איך געווען אויף א פלאץ וואס זיי האבן געבויעט, פרעג איך וועם האבן זיי איבערגעלאזט דא עס זאל קענען עס פירן ווייטער, קיינעם נישט, מען האט עס איבערגעלאזט דא קלאטש איבער קאר, און דאס טויג מיר.

עלף עיקער פאר די מקווה געט אסאך לאנד, זאג איך אים איך וויל האבן דאס אויף מיין נאמען, איך האב א קארפארעישאן פאר מקוואות, איך וויל עס האבן אויף מיין נאמען אז איך בין באלעבאס, זאגט ער ניין דאס געט ער נישט, ער האט א קארפארעישאן און ער האט עס געבן פאר די קארפארעישאן, איך האב נישט געבויעט, מענטשן האבן געטענה'ט דו ביסט א רשע א רוצח, דו האסט נישט קיין רעכט דאס צו טון, וואו צו זאגן, סוף האט זיך אויסגעוויזן ס'איז געקומען אן אנדערע, מ'קען דאך נעמען ווייסט איך א סאקמאר א קאקמאר ער האט געהאלט ס'קומען בויען א מקווה אבי נישט נחום ראזענבערג איז ער וואס איז געווען איז געגאנגען די.

צו יענער רב האט עס געגאסן. מיט דעם שטייען די ארץ ישראל'דיגע אסאך חשוב'ער ווי אמעריקע. אמעריקע איז אזאלעך אנטיסעמיטן, דער סאטמאר האט מיטגעברענגט פון דערהיים אזויפיל רשעות און אנטיסעמיטיזם, אז דאס אלעס וואס די גוים געבן זיי, דאס איז נאכנישט קיין באצאל וואס זיי טוען אלע יאר. יצחק לבני שטערן האט געמעגט נעמען אלע קינדער און אנרייצן ביי מיין הויז זאל מיר נאכשרייען, וואס האב איך אים געטון? איך בין נישט איינגעגאנגען, איך האב מיך אויסגעלאכט פון אים. אבער וואסערע מין אנטיסעמיטיזם איז דאס? די חברה קענען באשטיין צו מאכן פוסטע מקווה'ס נאר איין זאך, מען זאל זאגן סאקמאר האט עס געבויעט אדער יו עס בי האט עס געבויעט און נאך אזעלכע בולשיטס, דעטס אלל איטס היער. זיי שטייען דארט אנצופילן די מקווה'ס אזוי ווי מען דארף אנפילן א מקווה, דו ווייסט וויפיל הלכות מאכן זיך אין די מקווה'ס? דארט אין די מקווה וואס איך האב געזעהן, דארט איז דא א לאך פון די פלאר פון די מקווה, ס'הייסט פון ווי מען טרעט, דארט איז דא א לאך גראד אראפ צום בור. השקה צו זריעה ס'איז נישט קיין חילוק. פרעג איך וויאזוי קען מען דאס צושטאפן הערמעטיש טאמער ס'איז ווען מען וואשט אויף די פלאר אז ס'זאל נישט אראפרינען? ער דארף עס? ס'גארנישט. בקיצור ס'איז א ברכה לבטלה די גאנצע זאך. טאמער האט שוין דער בעל דבר געלאזט אז מען זאל צוזאם נעמען געלט האט זיך עס אנגעהויבן אזוי וועגן דעם האב איך נישט געוואלט האבן דערמיט צוטון. מיר האט געזאגט ועד הארצי למען טהרת המשפחה אין ארץ ישראל אז מ'זאל מאכן די זעלבע אין אמעריקע, און ס'איז געווען א אינגערמאן וואס איז געזעסן דארטן ביי ר' שאול לעווי אין אפיס און ער האט געזאגט ער געט די ערשטע פופציג טויזנט דאלאר, האב איך אים מסביר געווען אויב ס'איז אן ארגענעזעישאן וויל איך נישט האבן צו טון דערמיט, איך בין א יחיד, איך שלאג מיך אויף יעדע זאך און אויף יעדע הלכה, איך זאג פון פאראויס וואס וועט זיין, אבער איך שלאג זיך פאר יעדע זאך, אן ארגענעזעישאן הייבט מען אן די וואוטס, ס'קאסט מער געלט, דער לאזט נישט, דער אהער דער אהין.

סאו וויאזוי איז דאס כשר? דאס איז נישט כשר. געווען אין ארץ ישראל, עובדיה יוסף האט אן אייניקל וואס האט א שול אין בית שמש, אין בית שמש ג' האט ער דארטן א אייניקל וואס ער האט א מקווה, און כ'האב גראד געזאגט, אויף די וואנט האסטו גלאז קען איך נישט זאגן גארנישט, ווייל די וואנט טוט נישט קיין שום פעולה, אבער אויף די פלאר איז דאך דא א דין פון אשה לא תעמוד על כלי, געדענק איך ווי היינט, ער האט אנגעקאלט זיין. זיידן, זאגט ער, הבן אדם הזה הוא צודק. יעצט האט זיך אנגעהויבן א שאלה, וואס איז מיט די טבילות שעברו? דארט איז געווען פרויען וואס האבן זיך געטובל'ט. האב איך אים געזאגט, אויף די טבילות שעברו אויב דו טשענדזשט עס יעצט, מאך נישט קיין עסק. פרעגט ער פארוואס נישט? האב איך אים מסביר געווען, ס'איז דא א גאנצע אריכות צו די שלהיבות, דאס איז נישט אין הלכות מקוואות בכלל, ס'איז אין הלכות נידה. די שלהיבות, די סטעפס, ס'איז דא א טורי זהב אז מ'טאר זיך נישט טובל'ען דערויף. איז דא אן עבודת הגרשוני מיט אנדערע אחרונים וואס זיי צומאלן דעם טורי זהב. וואס איז דער זאב האט נישט געכאפט אז וויבאלד ס'איז דא וואסער אויף דעם הייסט עס קבעו ובנה, וואסער הייסט בנה. דער זאב האט עס גאנץ גוט געכאפט ער האט נאר נישט געהאלטן א וואסער וואס היינט איז עס דא מארגן איז עס נישט דא הייסט עס בנה עליו. דער זאב האט זייער גוט געכאפט און אויף דעם ס'איז געבליבן א גרויסע מחלוקת צווישן די פוסקים זוכן אויב זיי האבן זיך שוין גע'טובל'ט פרויען דארפסטו זיי גארנישט זאגן ווייל אפילו ווען ס'איז דא איז זי מקבל טומאה דרבנן און נישט עק וועלט ווייל אויף דעם קען מען נוצן דעם היתר פון די וואסער אז ס'איז בנה עליו אבער גיין עס לאזן לכתחילה טאר מען נישט, ווייל אויף דעם איז דא געפערליכע מחלוקת אין די אחרונים, האט ער אפגעקאלט במעמד שלשתן איך האב געהערט ווי ער קאלט אפ אז ס'איז דא דא איינער וואס ער זאגט אז די הלכה מיט אז תרזו עבודת הגרשוני זאגט ער נכון הוא צודק הוא צודק אבל זה היה עד עכשיו מעכשיו שהוא גילה את זה צריכים לשנות את זה. סאו בקיצור די זעלבע דא אויך, זאל מיר גיין נוצן היתרים, פארוואס האסטו דאס געדארפט נוצן אזוי? וואס די גלאז איז מיט אזויפיל שענער? ס'איז זייער דעינדזשערעס אויכעט, דער קערער וועט אמאל אראפלאזן א טאפ מיט וואסער, ס'ווערט א קראץ אינעם גלאז איז די גאנצע גלאז אין דער ערד און נאכדעם הייבט אן צו גיין קליינע דינע שטיקער ס'שניידט אריין אינעם פלייש, אבער יעדער איז א חכם. איך זאג וועגן דעם היתר נישט ווייל איך האלט אז ס'איז א היתר, קיינער פארלאזט זיך נישט אויף דעם היתר פונעם עבודת הגרשוני, קיינער נישט, נאר פארוואס זאג איך וועגן דעם היתר, זייער פשוט ווייל באלד וועט ער זיך מיינען נע נחום ראזענבערג ער קען נישט ער קען נישט אה איך וויל דיר עפעס זאגן איך קען ברוך השם די אלע זאכן אין וואס איך בין עוסק און איך זאג דיר אז די מקווה איז א דיזעסטער וואס מען האט יעצט געענדיגט בויען אין בארא פארק ס'א זייער שיינע מענער מקווה חוץ צו דעם אז מען בויעט א מקווה האט ער געדארפט בויען צוויי סטעפס צוויי סטעפס מיינט צו זאגן ווען ס'קומט אראפ די קינדער און זיי גייען גראד אין גרויסן וואסער און זיי דערטרענקען זיך מוזן זיי זיך אנהאלטן אויף א סטעפ פאר זיי גייען אראפ די לעצטע סטעפ, און נאכדעם קומט דער גרויסער מענטש וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, ס'געט זיך א שטעל אויס דאס ווירשטעלע, ווייל דא שטייען אזעלכע שיינע זיסע קינדער מיט די מחילה, און וואס געשעט נאכדעם? איך דארף ענק שוין נישט זאגן די רעסט, די רעסט זעט עטס שוין, עט די ענד נעמען זיי זיך דאס לעבן. וויאזוי איז דאס אז מען מאכט פאר אזא מין זאך מאכט מען נישט א פלאטפארם, כ'האב געזאגט דא פאר ר' אשר, די וואך מאכן איבער די מקווה אין די מיר. כ'האב אים געזאגט אז אויב דו מאכסט נישט נאך א עקסטערע סטעפ פאר די קינדער, א לאנגע, ס'זאל גיין ביזן אנדערן עק, זאלן האבן ווי אריינצוגיין, ביסטו זיי מכשיל. כ'האב געזאגט דו קענסט טון וואס דו ווילסט, אבער איך האב דיך געווארנט. איך האב דיך געווארנט. נאך דעם קומט מען זאגן אוי איינער האט געטאטשט א יונגל, פארוואס זאל ער נישט טאטשן, יעדער וואלט געטאטשט, קינדער שטייען אזוי זיס, אפגעבאדן, אפגעזייפט. און דא קומט איינער מיט א לאנגן חרבו שלופה בידו און ער שטופט עס אריין אין קינד און די קינד מיינט אז דאס מיינט ליבשאפט און נאכדעם איז ער פיניש. סאו פארוואס זאל נישט זיין סעיפטי א חלק פון די מקווה? ווייל איטשע קריגער זאגט אז ער גייט אראפנעמען דעם הכשר אויב וועט מען מיך אריינלאזן. איטשע, מען האט מיך נישט אריינגעלאזט, איך בין דארט געווען, איך האב עס געזען, און דו זאלסט וויסן איין זאך, איך רוף דיך יא צו אלע מיינע מקווה'ס וואס איז דא אין די געגנט, אז ס'איז ווייט אוועק וועסטו דאך נישט גיין פארן, אבער אז איך מאך דא, אפילו ווען איך מאך נאר איבער א מקווה, און עס קומט נישט אויס אזוי פערפעקט ווי איך וויל, קענסט עס קומען באקוקן, איך האב נישט קיין טענות, יעדער קען עס קומען זעהן, עס קענסט געבן סטעיטמענטס. יעצט כ'וויל פארציילן נאך א מעשה וואס איז געווען מיט איטשע טריגער. מעשה איז געווען אזוי, ער האט געגעבן אינסטראקשענס אז מ'זאל בויען די קאסינער מקווה דארטן אויף. פון עיטינט עוועניו, בקיצור דער איד וואס האט געגעבן דאס געלט האט זיך אויפגעטון פאר א מענטש וואס ער הערט אסאך פון מיינע שיעורים, זיין ידיד האט זיך אויפגעטון אז ער האט באצאלט א מקווה, זאגט ער וואסערע טיילס האסטו גענוצט? האט ער אים געזאגט עס האט אזעלכע קריצן געהאט אין די בעק, זאגט ער ברענג מיר א סעמפל, האט ער עס מיר געגעבן און איך האב אים געזאגט דאס איז דער טייל וואס די מנחת יצחק האט געזאגט אז מ'זאל עס נישט נוצן און אלע אנדערע אחרונים וואס זענען מסכים צו דעם. איז ער געלאפן צוריק צו איטשע טריגער, האט געזאגט דו געסט מיר אינסטראקשענס און למעשה האסטו מיר געגעבן פסל'ע טיילס, ער האט נחום ראזנבערג געזאגט אז דאס איז נישט כשר, שוין, יעצט ווען איטשע טריגער האט אויסגעלערנט דא דעם נייעם לערן יונגל, ער האט שוין געזאגט אז איטשע טריגער זאגט טאקע אז מען טאר שוין נישט נוצן יענע, איי וואס איז מיט די אלע מקוואות וואס מען האט שוין ארויפגעלייגט, דאס איז וואס דא גייט פאר. נאובאדי איז אינטערעסטעט אין עניטינג ענד דעטס איט. איטשע טריגער מאכט מקוואות, עס אירע קריסעס, ווער איז ער, וואס איז ער, נא נא נא נא נא דאס איז א באנטש אוו דזשאוקס. כ'האב געמאכט א מקווה, געמאכט אסאך מקוואות, אבער די לעצטע וואס כ'האב געמאכט אין ארץ ישראל, זענען געקומען דריי רבנים וואס האבן מחבר געווען א ספר אויף מקוואות, איינער הייסט הרב רוטנבערג, ער איז געקומען, ער האט זיך געמאכט אזוי ווי ער קען, איך האב געפרעגט אים פארוואס דאס אזוי, פארוואס דאס אזוי, און פלוצלינג הייב איך אים אן צו זאגן, זעסט, ביי דיר דא אויבן האסטו דארטן די פינף זעקס מקוואות וואס טובל'ן זיך, צען פיפצן פרויען א חודש, צען פיפצן טויזענט פרויען א חודש, זאג איך דאס אויבען האסטו א פראבלעם ווייל כ'האב געזעהן אז די וואסער קומט אראפ אויף די וואנט און די וואנט האט גריבעלעך און קריצען און דאס א געהעריגע כלי, קודם מסתת אבנים איז א כלי און חוץ פון דעם ס'איז א כלי האסטו א היתר ס'שטייט שלא כדרך קבלה. זאגט ער הרב ראזענבערג אויב איר האט דאס געזעהן איר זענט געווען דארט אינגאנצען אפאר מינוט. געב איך אייך קרעדיט, ווייל מיך קרענקט דאס שוין צוואנציג יאר. זאג איך אים, פארוואס האט איר אזא בהמה? נעמט אן אראבער, און נעמט אביסל קאלעך, סיד, בעטאן, און דעקט עס צו, ס'וועט עס האלטן מורא'דיג גוט. ס'איז דאך א משנה. וואס זאגט די משנה? די משנה זאגט, אז אויב מ'האט עס אנגעפילט חוטט בצינור כל שהוא לקבל צרורות איז ער פסול, אבער מ'האט עס סותם געווען בסיד, איז כשר. זאגט ער, איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט. איך גיי עס טון נאך די וואך, און נאכדעם האט מען אנגעדרייט נייע מי גשמים, אלע מקוואות האט מען נישט געזאגט וועגן דעם, אבער איך ווייס פארוואס, ווייל קיינער טשענדזשט נישט אלע מקוואות מיט איינמאל, נישט דעמאלטס, אפאר חדשים שפעטער, ס'האט א היתר, ס'איז שלא כדרך קבלה, אבער אויף דעם איז דא גרויסע מחלוקת, כ'האב אים געזאגט, זאגט ער ער ווייסט, ער האט, נאכדעם קענט איר מיר נעמען ארויס. פון זיין בעג, איר זעט ווי איך האב געמאכט א ספר אויף נידה און אויף מקוואות, דא האט איר מיין ספר, ס'האט הסכמות פון כל גדולי ישראל, און איך זע אז איר קענט א מקווה, פארשטייסט? סאטמאר האט קיינמאל נישט געזוכט דעם אמת, איך האב זיי געוויזן אויף זייער מקווה, אין די קאנטרי פלעגן זיי נישט טוישן וואכן, זיי האבן גענוצט מיט די השקה האבן זיי גענוצט די מקווה, האב איך זיי געטענה'ט, אז ס'קען זיין ס'איז נישט טוב, אז ס'קען זיין באהאלטן וואסער אונטער די טיילס, מ'זאל מ'לייגט פילע בעש'כע ווינטער טריקענט עס אויס, דורך די פען. שיקסטו דען נישט אראפ א גויטע זאל אויסוואשן די מקווה בעפאר דו גייסט עפענען? זאגט ער אה האט זיך אויפגעוועקט פון שלאף די אלטע חיה, דאס איז סאטמאר, דעי דאנט גיוו ע הוט אבאוט עניטינג. דער רבי האט נישט געהערט זאגט ער אומגליק, טאקע א רב גייט זיך עפענען א לעבער פאבריק מוז ער פסל'ען אונזערע, און אזוי האט מען געבויעט א חסידות. געבויעט, און מ'האט געבויעט א פעסטונג פארן אייבערשטן, ישיבות, תלמוד תורה'ס, מיט מיידל סקולס, מיט מקווה'ס, און היינט קומט ארויס דער אמת אז LGBT איז נישט קיין עוולה. מ'זאל לערנען, און ס'איז נישט קיין עוולה אז מ'זאל נעמען געלט פון די רעגירונג, מ'האט אלע יארן נישט געטארט נעמען די טרייפענע געלטער, נאר ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין עוולה, די עוולה איז געווען ארץ ישראל טאר נישט נעמען, אונז, אונז מעג מיר אלעס, אונז איז מיר דאך גאט אליין.

חודש, עס איז מיר געגאנגען איך אזוי צו שטילן פאר אים, איך האב מיך געשלאגן מיט אים, איך האב געוואלט וויסן, גמרא ברענגט אז עס איז ארויסגעפאלן ווען די אנשי כנסת הגדולה, האבן מבטל געווען דעם יצר הרע פון זנות, איז ארויסגעפאלן א ברענעדיגער לייב פון קדשי קדשים, ארויסגעפאלן, פארוואס?

איך דארף געלט אפאר מיין געלט. אז דו דאווענסט ביים קאסובער דאגי האסטו נישט געטון קיין שלעכטן טריט ווייל דער קאסובער וואלט עס אויך געטון. איז וואס האט ער געוואלט איך זאל אים פראקן? ווען ער קומט צו דיר איך וואלט אים אזוי געפראקט הערסט אז די מחילה וואלטן געווארן געשוואלן אזוי ווי צוויי גרויסע חלות קענט אריינלייגן אין אווען פאר שבת. ער לויפט ארום יא ער ברויך העלפ ער לויפט ארום יא צו די רבנים ער ברויך העלפ איך וויל דיר אויך העלפן. צו די רבנים זאלסטו נישט לויפן ווייל דאס זענען אזאלעכע חזירים. זענען ביי אראפציען די הויזן און זיי מאכן מיט דיר משכב זכר אז זיי שעמען זיך פאר גארנישט, צו זיי זאלסטו נישט לויפן, ס'איז אמת דו דארפסט האבן העלפ און דו דארפסט אויך ערענסט העלפ, נישט סתם העלפ, נאר זייער ערענסט דארפסטו האבן העלפ, נאר וואס דו קענסט טון איז טון, וואס דו דארפסט טון איז אז דו זאלסט גיין צו סייקייעטרי, איך קען אסאך אינגעלייט וואס האבן זיך נישט געקענט צוריקהאלטן אין די נישט ריינע טעג אז זיי זאלן נישט אנרירן די ווייב, און פלעגן מיר קומען פארציילן, איך קען דאך זיי נישט ווי מ'זאגט גראד מאכן, האב איך זיי אלע געשיקט צו סייקייעטרי. איך האב געשיקט צענדליגער אינגעלייט זיכער צו סייקייעטרי און כמעט אלע וואס האבן זיך נישט געשעמט זענען צוריקגעקומען און געזאגט שכוח, ס'איז א זייער א שווערע טעסק באט נעווערדעלעס ווי ווענט טרו איט, זעמיר עס דורכגעגאנגען. איינער זאגט מיר אז זיין ווייב האט געזאגט ווען זי האט אויפגעהערט צו באקומען די וסת דארף זי מער נישט גיין אין מקווה, זי האט אויפגעהויבן ביידע הענט צום אייבערשטן און געזאגט הייליגער באשעפער כ'האב געקענט זיין א גוטער שליח פאר דיר, זען אז מיין מאן זאל זיין אפגעהיטן,

װעסט טרעפֿן אַ קינד, װאָס דער טאַטע אַלײן האָט מיט איר געװאױנט. מיך האָט אָנגעקאָלט פֿאַר צװײ-דרײַ װאָכן צוריק אַ פֿרױ. זי האָט געװײנט. זי האָט געזאָגט, איר האָט געזאָגט, אַז אױב מען װערט נבֿעלה פֿון אײנעם, װאָס איז אָסור חתונה צו האָבן מיט אים, דעמאָלט טאָר מען נישט חתונה האָבן מיט אַ כּהן. פֿרעגט זי אַ שאלה, זי האָט יאָ חתונה געהאַט מיט אַ כּהן, און װאָס זי זאָל טאָן? זי האָט שױן צװײ צי דרײַ קינדער, האָט זי געזאָגט, איך דענק אַפֿילו נישט. ס'איז אויף א טעיפ, איך קען עס נאכשפילן, אבער ס'איז נישט וויכטיג, די לאמיר דיר עפעס זאגן, פאר די גייסט נאך אהיים, זאלסטו מאכן זיכער אז די קומסט אן צו רב חזקאל ראטה, מאך זיכער די קומסט אן צו רב חזקאל ראטה, און ווען די קומסט אן פיינעלי צו רב חזקאל ראטה, זאלסטו מאכן זיכער אז די פרעגסט אים די שאלה, און אויב ער זאגט דיר אז די טארסט נישט מער אהיימגיין צו דיין מאן איטס דזשאסט טו בעד, פרעג איך איר ווער האט דיך בועל געווען אז די ווייסט זיכער אז ס'איז אסור, ווייל איך געדענק, ווען אונז האמיר געלערנט אין סאטמאר ישיבה, האט מען געלערנט די סוגיא פון רוב וקרוב אין מסכת כתובות דארט אין דף קב, נבעלה בין הקרונות, ס'איז געווען א שווערע סוגיא רוב וקרוב. פרעג איך איר וויאזוי ביסטו אזא גרויסער תלמוד תורה און דו ווייסט אויסענווענדיג אז דו ביסט נבעלה ל צו א אסור צו וועם דו טארסט נישט חתונה האבן, הייבט זי אן צו וויינען מיין טאטע האט מיך בועל געווען אפאר יאר, זאג איך דאס זעלבע אויך פאר יענעם, דו זעסט וואס דא גייט פאר, ווען דו האסט צו טון מיט רעבישע זאכן זאלסטו וויסן דו טרעפסט א אפענע. צי האָט שױן דער טאַטע בועל געװען, אױב נישט, האָט איר שױן דער ברודער בועל געװען, אַ זײדעס מוטערלע כּתרילע. סאָ זאָגט יעצט דער יונגערמאַן, אַז ער דאַרף האָבן העלפּ. יעצט װיל איך פֿאַרשטײן אײן זאַך, פֿאַרװאָס ביסטו נישט געגאַנגען פֿאַר העלפּ די אַלע יאָרן? עס איז דאָך נישט יעצט אױסגעפּלאַצט, יעצט האָט מען עס געכאַפּט. אָבער דאָס איז דאָך שױן אַן אַלטע קראַנקײט. דו מוטשעסט זיך שױן. דו האָסט אַלײנס געזאָגט, אַז דײַן װײַב גיט דיר נישט גענוג לאָוו, זי פּראַקט דיר נישט דעם תּחת. דאָס איז אַן אַלטע קראַנקײט. סאו וויי אין די העל דיד יו נאט גאו רייט עוועי פאר העלפ ווען יו ווער יאנגער? יעצט לויפסטו צו די רבנים? איז קודם כל צו די רבנים גיי נישט זיי וועלן דיר אריינצו אריין שטופן דעם ווירשטל אין פופיק דאס זייער פופיק זייער ווירשטל אין דיין מחילה און אויסער דעם וועלן זיי זאגן זיי בויען יעצט א אן ארון קודש און זיי דארפן האבן צוויי און צוואנציג טויזענט דאלאר קענסט דען נישט די שקצים? ס'מורא'דיג וויכטיג זאלסט אוועק לויפן פון זיי כמטחוי קשת און גיי געהעריג צו א סייקייעטריסט קאסט וואס ס'קאסט ס'עט עס זיין ביליגער ווי יא דאס פארלירן דיין גאנצע משפחה. דו ביסט נישט קיין חזיר, דו ביסט פשוט קראנק. ווען אונז מען באמת דערגיין האו דיס העפענד טו יו, עס קען זיין דער רבי האט דיך געפראקט אין חדר, עס קען זיין דאס האט ער גורם געווען די גאנצע זאך, און עס קען זיין אין שול ווי דו האסט געדאווענט איז געווען א איד וואס האט דיך געזעצט אויף זיין שויס, און ממילא ביסטו צוגעוואוינט אז דאס הייסט סעקס. סא פארוואס פאר א גוט יאר ביסטו נישט געגאנגען די גאנצע צייט, ביסט אלט פֿיר און פֿערציק יאר, יו העד טיים טו גאו, אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן, נעכטן בין איך אהיימגעקומען כ'ווייס מסתמא איינס האלב צווייע מיט מיין קאר, און איך בין דורך געפארן דארטן, אראפגעפארן דיוויזשן און זיך איינגעדרייט אויף אויף ווייט, כ'האב געוואלט זעהן צו די גראסערי איז נאך אפן, ניין ער איז געווען צוגעשפארט, אבער ס'איז געשטאנען דארטן א קלעסיקע זונה, איר הערט? א בלאנדיני. א ביוטי, עס איז אין אונזער געגנט. און וואס מיינסטו? איך האב געזען ווי א אינגערמאן שטעלט זיך אפ און פיקט זי אויף און זאג זיי צו ווער עס איז געווען, בעטס דעם גראסערי סטאר ביים קארנער זאל איר געבן די ווידעא. יעצט ווען איך גיי ווען דארטן צו און איך מאך א געוואלד, האט ער געזאגט אה נחום ראזענבערג איז געגאנגען כאפן די שיקסע, זאג איך פאק אלע סאקמערע קאקמערע, איך האב ליבערשט דעם סאקמערע קאקמערע אינגערמאן זאל זיך כאפן, ער זאל אריינשטופן אינעם און מען וועט אים כאפן, מען וועט איר באצאלן א פרייז.

פון א אידישקייט, אין לעקוואוד ניו דזשערסי איז געווען עפעס הונדערט צו צוויי הונדערט רעדער וואס מ'האט אויסגעשטאכן עפעס א גוי האט זיך אנגעטון א מאסק און ער איז ארום געגאנגען שטעכנדיג רעדער, עס קומט וועגן אפאר זאכן, קודם כל עטס נעמטס נישט אריין אלע קינדער אין סקול, זאגט דער אייבערשטער עטס ברויכטס נישט מיינע קינדער איך ברויך ענק אויך שוין נישט, האסטו געמיינט דער אייבערשטער ווערט אויכעט סיק און טייערד פון די שקצים, און נאכדעם האט מען דארטן אפגעגנבעט מבואות עזה פאר א האלב מיליאן דאלער, זייער פיין, ס'איז א האלצענע שמאטע פיס.

זאל גיין דאווענען פארן עמוד פאר מען גייט ארויף און מען פליט, ווייל דעמאלט זיך אויפצושטעלן איז שווער, זאגט מען איינער גייטס צו דאווענען, איך בין דער איינציגער וואס האט געהאט א היט מיט א רעקל און מיט א גארטל, גייטס צו, ס'איז געווען איינס אזייגער נאכמיטאג אין נוארק, הייב איך אן הודי לשם קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, שרייט יענער אנטשולדיגט, וואו האלט איר הודו לשם דארף דאך דאווענען יעצט מנחה? אבער זאג איך אייך זאגן דעם אמת איך בין שוין נישט געווען אין א שול באלד צען יאהר אז איך געדענק נאך הודו לשם איז דאך אויך שוין גוט פרעגט יענער פארוואס זענט איר נישט אין א שול זאג איך איך ווייס אויך נישט ס'איז אויך פון די זאכן פון די סודות הבריאה וואס כ'וואלט געוואלט זייער שטארק אמאל זיך אויסלערנען פארוואס איך האב נישט קיין שול יעדער חזר האט א שול און איך האב נישט קיין שול חזקל טייטלבוים נישט נאר ער האט א שול ער איז דער רב פון די שול אויך. ער לערנט אויס דעם עולם וואס ס'איז דא א אייבישטער מיט א ייבישטער מיט א ווייבישטער. מיט אלע בולשיטס לערנט ער זיי אויס און ער אליינס זיך נישט קענען צוריק האלטן פון א נייע שיקסע, נישט אן אלטע קאקער פון זעכציג יאר אז אלט ווי ער איז. דאס איז וואס דא גייט פאר. ער האט ווי צו דאווענען, איך האב נאך נישט. נישט נאר דאס, ער האט ווי צו זאגן די שיעור אויכעט. ער זאגט דאך פארנאכט די שיעור. ווען ער פלעגט זאגן די שיעור פלעג איך ארויסגיין ווייל ס'איז מיר געקומען צו ברעכן. מ ר אוי וויי ער דארף אויך. נידריג טאנס אזא נישט געלונגענע בהמה ער איז דארטן און מען וועט אים נישט ארויסווארפן אז ער הייסט טייטלבוים און זאלי הייסט טייטלבוים סא מען וועט אים נישט ארויסווארפן סא עניוועי סא האט עטס געמיינט אז דער אייבישטער גייט דעס צולאזן דער אייבישטער שיקט אויף ענק נחשים ועקרבים ס'האט אריינגעמופט קיין עין הרע איך ווייס דרייסיג פערציג טויזענט נפשות די לעצטע צוויי יאר אין לעיקוואד אזוי האב איך געזען אין צייטונג און עטס מיינטס אז עטס קענטס ענק מיט יעדן אנווארפן סא בין איך געווען אין פיטסבורג קום איך אריין אין פיטסבורג, כ'האב עס שוין פארציילט אויפן האטליין, ווער ס'געדענקט האב איך עס פארציילט, און איך זאג פארן רב אז כ'האב מיך געוואלט דא באזעצן, כ'האב ליב פענסלעוועניע, איי לאוו פענסלעוועניע, ס'איז שיינע בערג, הויעכע בערג, די לופט איז שיין, זיי לאזן נישט מ'זאל אויסרייסן די גרינע גראז. ער וואוינט דארטן, אברהמעלע, דער גר צדק אברהמעלע, וויאזוי הייסט ער? אברהמעלע גאלדשטיין? ער וואוינט דארט?

אלעס פיין און ער ווייזט מיר די דירות מיט אלעס, נאכדעם געב איך אים א זאג כ'על אייך זאגן דעם אמת איך וויל מיך דא באזעצן איך האב א פראבלעם און איך וויל איר זאלט וויסן דערפון ווייל אז איר גייט מיר געבן א דירה מארגן וועט איר מיר זאגן גיי ווייטער וויל איך איר זאלט וויסן איך בין דער רב הראשי דער הויפט רב וואס כ'האב מיך גענומען שלאגן קעגן די חזירים און איך האב ברוך השם מצליח געווען און מ'האט מיך נישט ליב סאקמער קאקמער. די אגודת ישראל האט מיך געשטעלט אין חרם. אקעי, זאגט ער דעם דארף איך זיך באטראכטן. ער גייט אריין צו זיין בארד, ער האט דארטן א אפיס, קומט ארויס און זאגט, נא, אונז האמיר באשלאסן, אונז וויל מיר דיך נישט האבן. זאג איך, אקעי, נאו פראבלעם. זאג איך, אין אמת קען איך דיך דאך סוען אויכעט, נאר איך קען דיך נישט סוען, ווייל איך האב מיט דיר גארנישט. נישט דא, עט זיין ערגעץ אנדערש. אבער זאלסט איין זאך געדענקען, עס קען זיין דער אייבערשטער וויל דיך אויך נישט האבן. א האלב יאר דערויף, נישטאמאל א האלב יאר דערויף, איז געקומען א גוי, האט זיך גענומען שיסן סתם אזוי. יעצט איז גראדע נישט געווען די פרשה אינעם ליובאוויטשער בית מדרש, אבער דאס גייט שוין אזוי, שחיים אותם אל יושביו. און די זעלבע האב איך געהאט, ס'געווען נאך אמאל, די OU האט געמאכט די גרויסע צאמ, די קהילות צוזאמצושטעלן, בין איך אריינגעגאנגען דארטן אין א שטאט, איך האב געוואלט דינגען א פלאץ, נישט דינגען, קויפן א הויז.

זאגט ער ער'ט טרייען צו זוכן, א חודש שפעטער איז געווען דעמאלטס מיט די אגודה, און כ'האב אים געטראפן דארטן מיט צוויי רבנים, צוויי א הויעכער א גראבער מיט א דארן, און ער האט זיי גערופן אין די זייט פאר זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן מיט מיר, און זיי געזאגט זיי זאל וויסן ער איז א דעינדזשערעס מען, און זיי האבן זיך באהאלטן, זיי האבן געווארט א האלבע שעה, איך האב דאך מער צייט פון זיי ווייל איך בין דאך שוין קיין רב אויך נישט, איך בין געשטאנען דארט און איך האב געווארט צו זען וואס ס'גייט זיין, און וואס איז געווען דער סוף פון די גאנצע זאך, שטעל דיר פאר.

ברענגט נאך פון זיין רבי'ן פון ר' נחום פון גראדנא ברענגט ער נאך, די שווערסטע צייט פאר א מענטש איז ווען ער ליגט אין קאסטן ארויסצוגיין אין פעלד אריין, אנדערע ברענגען עס צו פונעם ווילנער גאון, ס'איז די שווערסטע צייט, ווייל דעמאלטס ווייזט מען פאר א מענטש וואס דאס הייסט יפה שעה אחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. מ'ווייזט

האט ער געזאגט מ'זאל גראבן אויף אן אנדער פלאץ ווייל מ'טאר נישט אריינלייגן א נפטר אין וואסער, נאר אין סקווער מעג מען אריינלייגן א נפטר אין וואסער, ס ה ס'איז שוין אנטלאפן פון דארט, זיי האבן געדינגען ערגעץ אנדערש, זיי האבן געקויפט אין צפת אנדערע פלעצער, עניוועי, מ'האט געהייסן מ'זאל גראבן ערגעץ אנדערש, האט מען געגראבן, און וואס מיינט איר, דארט איז אויך געווען וואסער, האט ער געזאגט דעמאלט ס'איז לא דבר ריק מ'זאל אים נישט לייגן אויפן הר הזיתים נאר ערגעץ ביי אן עק, שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ער איז געווען דער גרעסטער מלווה בריבית, די ערד נעמט אים אפילו נישט אריין. עניוועי, האב איך געזאגט פאר די אלע חברה איך גיי ענק נישט טוהן גארנישט, עטס זאלטס ווייטער פירן ענקער קרומע ווערטשאפט, און נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס דער גוי פלעטערט צוויי הונדערט רעדער צו הונדערט רעדער, דער גוי האט עס נישט געטוהן, דער אייבערשטער האט עס געטוהן, דער גוי נישט מער ווי א הונט וואס ער בייסט כאפסטו דעם שטעקן, נישט דער שטעקן האט דיך געשלאגן, און נישט דער הונט האט דיך געביסן, דער אייבערשטער בייסט דיך, ווען מען בארגט געלט פאר ריבית איז עס נשך און מרבית, ס'א לאו אין די תורה. כ'האב יעצט אויך א פראבלעם, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, איז מיינע טשעקס ברוך השם באונסן נישט, פארוואס? כ'האב גענוג קרעדיט אין די באנק, האבן זיי גענומען און זיי האבן, למשל כ'בין געגאנגען קויפן עפעס, כ'האב דאך נישט געוואוסט וויפיל מיין אקאונט איז ווייל כ'בין דאך געווען אין ארץ ישראל, כ'האב נישט באקומען קיין סטעיטמענטס, איז למעשה האבן זיי יעדעס מאל כ'האב געקויפט א זאך פאר דריי דאלער און פיר דאלער האבן זיי געטשארדזשט סיקסטי פייוו דאלערס.

סאו כ'גיי דארט זיין אפאר וואך אם ירצה השם וועל איך זעהן און מען זאל גיין צו הרב עובדיה יוסף'ס זון ר' יצחק יוסף, הרב יצחק יוסף מוז זיין זייער א געלונגענער מענטש, האב איך געזעהן א קליפ ווי ער רעדט מיט ר' משה'לעס זון, נישט דער הגר המצרית נאר דער וואס העלפט אלע חזירים, און כ'האב געזעהן זיי פארשטייען זיך, ביי שלמה המלך ויחכם מכל אדם, נו יעדער מענטש וואס ער איז זאגט די מדרש אפי' פון א שוטה, יעדער מענטש וואס ער איז. א קלוגער מענטש איז קלוגער פון א שוטה, ווי קומט דא אריין אפי' פון א שוטה? די תירוץ איז, מסביר זיין פאר א שוטה אז ער איז א שוטה דארף מען זיין חכמת שלמה. שטעל דיר פאר אז ער איז דאך א מורא'דיגע קאפ שטיק, ער איז אזוי ווי זיין טאטע. יצחק יוסף איז אזוי ווי זיין טאטע, א גאון מיט א קאפ שטיק, ער זאגט דרשות, ער האט א האטליין, ער זאגט דרשות און מען הערט אים אויס פופציג, זעכציג און זיבעציג טויזנט מענטשן אין פראנקרייך איבער. שטעל דיר פאר אז ישראל האגער האט מיט אים געקענט רעדן צען מינוט. דאס געב איך אים קרעדיט. דאס הייסט אפי' פון א שוטה. און ישראל האגער איז דאך אזא אפגעריסענע שוטה אז ס'איז נישטא זיין גלייכן. ער האט אבער א מעלה. זיין שוטה'קייט האט אים געברענגט ער זאל נישט צוריק ענטפערן קיינמאל. און זיין ברודער איז אזא אויסגעשמיסענער הונט. א הונט. פארשטייסט? סאו אז כ'וועל זיין אין ארץ ישראל וועל איך אים פרעגן די שאלה וואס ער וועט פסק'נען וועל איך מקבל זיין אלס א פסק. מ'רעדט דא פון א שיינע פאר טויזענט דאלער. צוויי צוויי אהאלב טויזענט דאלער. האטס מיר א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.